אויף אתם ניצבים, ווערט דאך א שאלה וואס דארף מען האבן דריי פירושים, און כידוע אז רש י גייט לויטן סדר, אז דער ערשטער פירוש איז די נענסטע צו פשוטו של מקרא בוט ס'איז דא אין דעם עפעס א שאלה מוז ער האבן א צווייטן, און דאן נאכדעם א דריטן, וואס איז נישט גוט אינעם ערשטן און וואס איז נישט גוט אינעם צווייטן און פארוואס איז דער סדר אז ס'גייט איינס צוויי דריי די פירושים. דער רבי טוט עס מסביר זיין זייער געשמאק וואס רש י איז דא מחדש, פארוואס ער דארף האבן אלע דריי פירושים, און מ'לערנט ארויס פון דעם נעמען פון ניצבים וואס מיינט דער ניצבים וואס רעדט זיך דא וועגן אתם ניצבים היום דעם טאג פון ראש השנה, וואס די דרגה פון ניצבים היום וואס דאס מיינט פאר אידן, און דעם טאג וואס מען קריגט א ברכה אויפן גאנצן יאר עס זאל זיין א כתיבה וחתימה טובה אין אלע עניינים אין גשמיות און אין רוחניות. אות א', אויף אתם ניצבים שטעלט זיך רש י און איז מפרש. מלמד, שכינסם משה לפני הקדוש ברוך הוא ביום מותו להכניסם בברית. וואס שטייט אתם ניצבים? ס'קומט אונז לערנען אז משה רבינו האט צוזאמגענומען אלע אידן לעבן דעם אייבערשטן לפני הקדוש ברוך הוא, און ס'איז געווען דער טאג וואס משה רבינו איז נסתלק געווארן, און ער גייט זיי מכניס זיין בברית. איז דא נישט פארשטאנדיג? וואס איז דא רשי מחדש מלמד שכינסם להכניסם בברית?

וואס שטייט מפורש אין פסוק, דאס ווייס איך דאך אליין, איז אויף מלמד די זעלבע שאלה, נאר אין דעם כינסם משה וכולי, דער חידוש איז אז דאס וואס משה, ס'איז געווען דער ענין פון כינוס, אין פסוק שטייט נאר אתם ניצבים, קען דאך זיין אז משה האט זיי נישט צונויפגעקליבן, נאר זיי זיינען געבליבן עומדים על מקומם ווי זיי זיינען געווען חונים סביב הארון, זאגט רשי, מלמד שכינסם משה לפני הקדוש ברוך הוא להכניסם בברית, און זיין ראיה אז כינסם איז פון להכניסם בברית, כניסה לברית איז דורך העברה, וואס דערצו מוז זיין פריערט כינוס. די מפרשים טייטשן זייער א געשמאקן פירוש, אבער דער רבי נעמט עס נישט אן אין פשוטו של מקרא. זיי טייטשן אזוי, אז דער חידוש וואס רשי זאגט שטייט דא אז אתם ניצבים היום, אתם ניצבים היום קען זיין אז זיי זענען אלע געווען אין זייערע ערטער וואו זיי פלעגן אלעמאל רוען ארום דעם ארון, און אזוי האט משה רבינו זיי מכניס געווען אין דעם ענין פון ברית, זאגט רש י, מילא זאגן די מפרשים אז רש י קומט זאגן אז דער ענין פון, ער קומט דא נישט זאגן וועגן דעם ענין פון ברית ווייל דאס שטייט שוין ווייטער לעברך בברית, ער קומט נאר מחדש זיין אז עס איז געווען דער ענין פון כינסם, פארוואס? וויבאלד אז עס שטייט נאכדעם לעברך בברית, און ברית מוז דאך זיין דורך דעם ענין פון העברה, מען דארף אז מען גייט אדורך, ווי ס'ברענגט זיך אין פסוק י א, ברענגט רש י אראפ דעם ענין וואס מיינט העברה, אריבערגיין אין א ברית לעברך,

אויב דער גאנצער ענין איז וואס דו ברענגסט די גאנצע ראיה אז אתם ניצבים מיינט שכינסם, פון וואנט לערנסטו עס ארויס ווייל ס'לעברך בברית מוז זיין א כינסם, וואס פון דעם איז דער הכרח, דער הכרח פון רש י אז ניצבים מיינט כינסם איז פון דעם המשך וואס ס'שטייט לעברך בברית, האט ער געדארפט אראפברענגען אין דיבור המתחיל אויכעט דאס אתם ניצבים וגומר, און זאגן נאך לעברך בברית אויכעט. זייער געשמאקע שאלה, אויב דאס איז זיין הכרח האט ער דאס געדארפט אראפברענגען. ב. ער האט געדארפט זאגן נישט להכניסם נאר על דרך לשון הכתוב להעבירם בברית, וואס דערפון איז די ראיה פון כינסם, פון וואנעט נעמט רשי די ראיה אז כינסם, וויבאלד עס איז געווען אן ענין פון העברה, אז מען דארף דורכגיין צוויי, מען מאכט א מחיצה פון ביידע זייטן און מען גייט אדורך מוזן דאך אלע זיין דארטן, פון דעם לערנט דאס ארויס פארוואס איז רשי משנה און ער זאגט להכניסם בברית און ער זאגט נישט להעבירם בברית. און פון דעם פסוק לעברך בברית איז א ראיה אז ס'איז געווען דער ענין פון כינסם, האט געדארפט רש"י זאגן לעברך בברית נישט כינסם. ג נאך א זאך וואס מ'קען נישט איינלערנען דעם פשט פון די מפרשים אין רש"י, פון לשון רש"י מלמד שכינסם משה כו' להכניסם בברית, איז משמע אז דער חידוש פון רש"י באשטייט אין להכניסם בברית, נישט אין דעם עצם ענין וואס כינסם און להכניסם בברית זאל זיין בלויז די ראיה אויף דעם, ס'הייסט מען מוז זאגן אז ווי רשי זאגט דעם לשון מלמד שכינסם משה לפני הקדוש ברוך הוא ביום מותם להכניסם בברית איז דער חידוש פון רשי איז אין להכניסם בברית נישט אין דעם כינסם אויב אזוי ווערט דאך צוריק די שאלה, דאס שטייט דאך קלאר אין פסוק, אתם ניצבים היום לעברך בברית השם אלוקיך. איז במילא איז די דריי די דריי שאלות וואס דער רבי פרעגט אפ די ווי די מפרשים ווילן טייטשן, אז דאס איז רש"י דא מחדש, בלייבט ווייטער די שאלה, שטייט דאך קלאר אין פסוק אתם ניצבים היום לעברך בברית, וואס איז רש"י מיט דעם מלמד, און ער זאגט להכניסם בברית. אות ב', לאחרי ווי רש"י איז מפרש די פסוקים ביז נאך למען הקים אותך היום לעם, דאס הייסט ביז נאך שני ביז פסוק ביז פסוק י"ג, ס'הייסט ס'הייבט זיך אן פסוק ט' אתם נצבים און אין פסוק י"ג למען הקים אותך היום לו לעם והוא יהיה לך לאלוקים איז ער מפרש אין אונזער פסוק נאך צוויי פירושים, און ער זאגט ומדרש אגדה למה נסמכה פרשת אתם נצבים לקללות לפי ששמעו ישראל מאה קללות כו' התחיל משה לפייסם אתם נצבים היום והרי אתם קיימים לפניו. דאס איז איין פירוש וואס רשי ברענגט נאך א צווייטן פירוש אויף אתם ניצבים, און דערנאך איז ער מפרש דעם ווארט היום לפירוש זה כיום הזה שהוא קיים, און איז ממשיך. האבן מיר צוויי פירושים, דערנאך איז ער ממשיך א דריטן פירוש. דבר אחר, אתם ניצבים לפי שהיו ישראל יוצאים מפרנס לפרנס, ממשה ליהושע, לפיכך עשה אותם מצבה כדי לזרזם כו'. די ראי' איז דער צווייטער פירוש איז וויבאלד אז ס'רעדט זיך גלייך נאך אתם ניצ נאך כי תבוא מיט די מיט די אלע קללות האט משה רבינו זיי מפייס געווען און געזאגט אתם ניצבים היום איר זענט שטארק אזוי ווי דער טאג וואס ער איז קיים ס'קומט א נאכט ס'ווערט טונקל דערנאך קומט ווייטער דער טאג איז אפילו נאך די אלע קללות איז איר זענט קיים דער דריטער פירוש איז אתם ניצבים וויבאלד אז מ'גייט ארויס פון פרנס לפרנס האט זיי משה געדארפט צאמנעמען און עשה אותם מצבה כדי לזרזם פרעגט דער רבי אויף דעם דארף מען פארשטיין, א' וואס איז שווער אין דעם ערשטן פירוש, וואס צוליב דעם דארף רש י אנקומען צו א צווייטן פירוש, רש י האט געגעבן דעם ערשטן פירוש אתם ניצבים היום, אז ס'רעדט זיך אז משה האט זיי צוזאמגענומען און אלס, זייער פארשטאנדיג, וואס איז, ס'איז דא די שאלה וואס מיר האבן געפרעגט וואס איז רש י מחדש דא, אבער וואס איז שווער אין פשוטו של מקרא וואס רש י דארף האבן נאך א פירוש, און דערצו נאך פון מדרש אגדה. בפרט אז רשי אליין איז מדגיש וועגן ערשטן פירוש, רשי זאגט קלאר עד כאן פירשתי לפי פשוטו של פרשה, און וועגן צווייטן פירוש איז די הדגשה ומקום אחר, סליחה, און וועגן צווייטן פירוש איז די הדגשה ומדרש אגדה, און אויך דער צווייטער פירוש איז נישט מספיק און ער דארף אנקומען צו א דריטן פירוש, דבר אחר, אתם כו'. איז זייער נישט פארשטאנדיג וואס איז שלעכט מיט דעם ערשטן פירוש. לאידך,

דאס איז איין שאלה וואס דער רבי פרעגט, די שאלה איז וואס דארף ער האבן בכלל אנקומען צו דעם, רשי אליין זאגט דאך עד כאן פירשתי לפי פשוטו של פרשה, דערנאך ברענגט ער מיר א מדרש אגדה, און נאך די מדרש אגדה ברענגט ער נאך נאך א דבר אחר, אויף וואס דארף מען עס האבן? און אויב אזוי דארף מען אויך פארשטיין אין די זעלבע שאלה וואס איז דער סדר פון די דריי פירושים. סאיז בעסער די שאלה איז וואס איז דער וואס דער צווייטער פירוש נענטער צו פשוטו של מקרא ווי דער דריטער. דער ערשטער וואס ער ברענגט איז פארשטאנדיג וואס ער ברענגט אים דער ערשטער ווייל ער איז טאקע פשוטו של מקרא. ב איז א צווייטע שאלה פון דעם וואס רשי ברענגט דעם פירוש פון פון מדרש אגדה און אויך דעם דריטן פירוש דבר אחר ערשט ביים פסוק למען הקים אותך גומר ער ברענגט עס נישט גלייך אינעם פסוק אתם ניצבים דריי פירושים נאר נאך וואס ער גייט אדורך אזויפיל פסוקים ראשון ושני און דארטן שטייט אינעם פסוק למען הקים אותך דארטן ברענגט ער ארויס און נישט גלייך בהתחלת הפרשה ביים ערשטן פסוק אתם ניצבים היום איז מוכרח אז די צוויי אנדערע פירושים שברש י זענען בשייכות נישט נאר צו די ווערטער אתם ניצבים היום נאר אויך צו די אלע פסוקים ביז דעם פסוק למען הקים גומר און ווי לשון רש י אין דעם פסוק עד כאן פירשתי לפי פשוטו של פרשה ומדרש אגדה כו' וואס איז רשי דא מדגיש מיט דעם? אויב ס'וואלט געווען דער פירוש אויף אתם ניצבים אלע דריי פירושים, מוז מען זאגן אז אלע דריי פירושים גייען אויף אתם ניצבים, וויבאלד אבער אז רשי האט האט איז דורכגעגיין די אלע פסוקים און האט עס נישט געזאגט, דווקא ביי למען הקים אותך היום לעם, אין דעם פסוק ברענגט רשי אראפ נאך צוויי פירושים אויף אתם ניצבים איז ביז דא איז געווען פשוטו של מקרא, די גאנצע חלק פון אתם ניצבים ביז למען הקים איז געווען פשוטו של מקרא, און די צוויי פירושים וואס ער לייגט צו אויף אתם ניצבים איז משנה אויכעט דעם גאנצן די אלע פסוקים ביז למען הקים אותך. דאס הייסט אז דער מדרש א א דער מדרש אגדה איז אן אנדער פירוש אויך אין די אנדערע פסוקים ביז אהער, ס'איז נישט נאר א פירוש אויף אתם ניצבים, ואף על פי כן טייטשט רש י נישט אויס בפרטיות דעם פירוש, אין די אלע פסוקים לויט דעם מדרש אגדה און דבר אחר איז נישט מובן, וויבאלד אז דער פירוש פון די אלע פסוקים בעט זיך פארוואס איז רשי מפרש לויטן מדרש אגדה נאר דעם ווארט היום כהיום הזה שהוא קיים כולו. רשי האט אראפגעברענגט פונעם פסוק אתם ניצבים און האט מסביר געווען אז משה רבינו כינסום, דערנאדעם נאך למען אקים ברענגט ער נאך צוויי פירושים,

אות ג' דער ביאור בזה. פון דעם וואס רשי זאגט דעם לשון מלמד שכינסם משה להכניסם בברית, און זאגט נישט בלשון הכתוב להעבירם בברית, ווי ס'איז געווען די קשיא אין אנהייב שיחה, איז מובן אז ער קומט נישט מפרש זיין דברי משה אתם ניצבים היום כולכם לעברך בברית, ווייל דאס איז מפורש אין פסוק, ווי געזאגט פריער, די ערשטע שאלה איז געווען, וואס וואס איז דא רשי מחדש בכלל, שטייט דאך שטייט דאך לעברך, און דאס וואס רשי איז משנה זאגט להכניסם בברית, איז קומט עס נישט מסביר זיין דעם מיין פון לעברך בברית, ווייל דאס איז מפורש אין פסוק, נאר רשי איז מחדש א באזונדער ענין וואס מען לערנט אפ פון די ווערטער אתם ניצבים היום. דאס איז וואס רשי קומט דא אונז אויסלערנען וואס מען לערנט אראפ פון אתם ניצבים היום. און נאך צולייגן אז דער רבי ברענגט אראפ אין די ערשטע הערה ברענגט דער רבי אראפ אז ס'דא אסאך גירסות אין די כתב ידן און אין די ערשטע דפוסים צו רשי האט אראפגעברענגט אתם ניצבים היום צו נאר אתם ניצבים. און דער רבי קומט דא זאגן אז דער ענין וואס מען לערנט אפ פון די ווערטער אתם ניצבים היום. בפשטות קומט די פרשה אתם ניצבים היום כולכם בהמשך צום סוף פון דער פריערדיגער פרשה. ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר אליהם, די פרשה פון כי תבוא ענדיגט זיך ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר אליהם, אתם ראיתם גומר. ווארום אויב ס'וואלט געווען א באזונדער קריאה און א באזונדער כינוס, און דעמאלט וואלט בריש פרשתנו נאכאמאל געדארפט שטיין ויקרא משה אל כל ישראל וכיוצא בזה. ווי דער רבי ברענגט אראפ אז דער גור אריה ברענגט עס אראפ און דער נימוקי שמואל ברענגט עס אראפ אז מען מוז זאגן אז אתם ניצבים איז א המשך צו ויקרא משה אל כל ישראל אז נישט אויב ס'וואלט געווען א נייע א נייע זאך וואלט געדארפט שטיין דער לשון ויקרא משה אל כל ישראל און זאגן זיי אתם ניצבים איז א ראיה ס'איז א המשך צו פריערט. בפשטות דארף מען לערנען אז דער ויקרא משה אל כל ישראל, דער כינוס פון אלע אידן אין סוף פרשת תבוא, איז געווען מיט'ן צוועק צו זאגן זיי דאס וואס שטייט גלייך נאכדעם אין פרשה, ויאמר אליהם, וואס איז געווען, אתם ראיתם, המסות הגדולות וכו', אז דער רב- משה רבינו האט דערציילט זיי וועגן די אלע ניסים וואס דער אייבערשטער האט זיי געטאן אין די מדבר די אלע יארן, און ממילא ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם, אז איר זאלט היטן תורה ומצוות. דאס איז געווען די מטרה פונעם כינוס. ווען מען לערנט פשטות אין פסוק, זעט מען אז דער וואס משה רבינו האט זיי צוזאמגענומען, איז געווען אויף זיי צו זאגן די אלע ניסים וואס איז געווען, און אז מען זאל היטן די תורה מיט מצוות. דאס איז געווען ווי א, דאס איז געווען די מטרה פונעם כינוס. און נאר ווי א המשך דערצו, קומט אתם ניצבים היום, אבער דער עיקר איז געווען דער אתם ראיתם, און זיי זאגן די מסות הגדולות און זיי זאגן אז זיי דארפן אפהיטן תורה און מצוות און אין דעם איז רשי מחדש יעצט וועט מען פארשטיין וואס רשי דא מחדש געוואלדיגער חידוש וואס רשי מחדש דא מלמד ער קומט אונז לערנען א לשון א אינטערעסאנטער לשון מלמד פון די ווערטער אתם ניצבים היום לערנט מען אפ שכינסם משה לפני הקדוש ברוך הוא להכניסם בברית מטרת הכינוס איז נישט געווען צוליב איבערגעבן זיי זיינע רייד אין סוף פרשת תבוא, נאר כינסם משה לפני הקדוש ברוך הוא להכניסם בברית. דער רבי זאגט אזוי ברענגט אראפ דער דער אבן עזרא און דער אברבנאל אז דער ענין פון דעם כינסם משה וואס איז געווען וואס דער אתם ניצבים היום לערנט אונז אז דער כינסם איז געווען להכניסם בברית דאס איז געווען דער מטרת הכינוס און ס'איז נישט געווען צוליב איבערגעבן זיי די רייד פון אז דעם ענין אז דערציילן זיי די מסות הגדולות די אלע ניסים און זיי דערציילן אז און זיי זאגן אז זאלן אפהיטן תורה און מצוות דאס איז רשי מחדש דא דער הכרח אויף דעם איז וואס איז דער הכרח אויף דעם וועט דער רבי ברענגען דריי ראיות וואס איז דער הכרח אז מען מוז זאגן אז דער אתם ניצבים היום איז דער עיקר אז מלמד אבער משה האט זיי געווען כינסם איז געווען נישט פאר דעם דאס נאר געווען כאילו וואס זאגן א דרך אגב וואס דער עיקר איז געווען דער אתם ניצבים היום אז זאל זיין דער לעברך בברית צו אריינברענגען זיי אין דעם ברית, און ווי רשי ענדיגט צו, כינסם משה לפני הקדוש ברוך הוא להכניסם בברית, ווי מ'עט לערנען שפעטער פארוואס דער לשון איז להכניסם און נישט להעבירם. א. די ווערטער אתם ניצבים, וואס זענען לכאורה שלא במקומם, וויבאלד עס שטייט שוין פריערט ויקרא משה אל כל ישראל. איינע פון די ראיות איז אז דער ווארט אתם ניצבים איז לכאורה נישט אין ריכטיגן פלאץ, ס'שטייט דאך שוין פריערט ויקרא משה אל כל ישראל, זענען דאך אלע אידן געווען באותו מעמד, האט משה געדארפט דערמיט אנהייבן, אויב מאיזה טעם כדי מדגיש זיין לפני ה' אלוקיך וכיוצא בזה וויל ער דאס זאגן דווקא האט אבער געדארפט שטיין ואתם ניצבים מיט א וואוו המוסיף אויף אתם ראיתם ותבואו מוז מען זאגן אז די לשון איז עפעס מלמד דער רבי זאגט אזוי אז אויב ס'איז פון די ווערטער פון אתם ניצבים לערנען מיר ארויס אז לכאורה איז דאס נישט אויפן ריכטיגן פלאץ ווייל אויב ס'שטייט ויקרא משה אל כל ישראל האט געדארפט שטיין גלייך נאכדעם אתם ניצבים און זאגן די אלע זאכן אויב משה האט געוואלט אבער מדגיש זיין אז ס'רעדט זיך אז ס'רעדט זיך דער ענין וואס די מסות הגדולות און אז מ'זאל אפהיטן תורה און מצוות, האט מען געדארפט אנהייבן די פרשה מיט ואתם ניצבים, וואס איז דער לשון אתם ניצבים? במילא איז א ראיה פון דעם אז דער אתם ניצבים שטייט נישט ואתם ניצבים, איז דער אתם ניצבים איז די הדגשה אז דער כינוס איז געווען דווקא צוליב דעם לעברך בברית להכניסם בברית ווי רשי נוצט דעם לשון און נישט אויף דעם ענין פון די מסות הגדולות מיט די ניסים און בעטן אז מ'זאל אפהיטן תורה און מצוות. ב. א צווייטער הכרח, דער המשך אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם, לכאורה זענען זיי געווען ניצבים לפני משה, אויף צו הערן וואס ער גיט זיי איבער, וואס איז וואס דער לשון דא אתם נצבים היום לפני ה' אלוקיכם איז א ראיה אז דערפאר דאס איז איינער פון די הכרח וואס רש י מוז זאגן אז דער אתם ניצבים איז מלמד שכינסם משה לפני הקדוש ברוך הוא להכניסם בברית, האבן מיר צוויי צוויי הכרחים וואס וואס דאס איז, און דער די דריטע ראיה ג' היום וואס מיינט ביום מותו, ווארום אין סוף פרשת תבוא זאגט ער ולא נתן ה' לכם לב לדעת עד היום הזה, און רש י איז דארט מפרש אז דאס איז ווען נתן משה ספר התורה לבני לוי, ווי דערציילט אין פרשת וילך, וואס דאס איז דאך געווען ביום מותו, היום מיינט אז עס איז געווען ביום מותו, אין סוף פרשת תבוא שטייט ולא נתן ה' לכם לב לדעת, עד היום הזה, און אין פרשת וילך זאגט מען ווען איז דאס געווען, ווען ער האט געגעבן די ספר תורה לבני לוי, און פרשת וילך קומט בהמשך בזמן אחד צו פרשת ניצבים, אזוי שרייבט דער גור אריה דער נימוקי שמואל און דער אברבנאל אז ס'איז געקומען גייט דאך אויס מיט איין זאך איז אויב מען זאל לערנען אז דער כינוס איז געווען בכדי צו זאגן זיי אתם ראיתם את כל אשר עשה המסות הגדולות און ער וויל זיי דערציילן די אלע ניסים און ער וויל זיי זאגן אז ושמרתם וגומר חיזוק אין שמירת התורה והמצוות איז פארוואס האט ער געווארט ביז יום מותו און ער האט עס נישט געזאגט פריער, משנה תורה האט דאך משה רבינו אנגעהויבן זאגן בעשתי עשר חודש באחד לחודש, משה רבינו האט דאך אנגעהויבן צו זאגן משנה תורה אין ראש חודש שבט, וואס איז א לאנגע צייט פאר ז' אדר, פארוואס האט ער געווארט אויף דעם ענין פון ושמרתם מיט די אלע זאכן דווקא אויף יום מותו? דאס אלס, די אלע דריי זאכן איז מכריח

איז דער עיקר ווען זיי וועלן אריינקומען אין ארץ ישראל האט עס געדארפט זיין זייער נאנט ווען זיי האלטן שוין ביים אריבערגיין דעם ירדן, האט ער דאס דעריבער אפגעלייגט ביז יום מותו וואס וואס נענטער צום זמן שעברו ישראל את הירדן, איז במילא איז מוכח פון דעם אז דער גאנצער ויקרא משה אל כל ישראל איז געווען דער להכניסם בברית, און דאס איז וואס רש י זאגט אתם ניצבים אז ס'איז מלמד אז כינסם משה אויף וואס להכניסם בברית. אות ד', על פי הנל, אז אתם ניצבים היום וגומר קומט בהמשך צום פריערדיגע קריאה פון משה'ן אל כל ישראל, ולאידך איז מטרת הכינוס געווען לפני הקדוש ברוך הוא להכניסם בברית, און די רייד אין סוף פרשת תבוא זענען על דרך ווי א מאמר המוסגר, דאס וואס משה האט צו, דער עיקר איז אז דער אתם ניצבים היום איז בהמשך צו פריערדיגע פרשה, און דאס איז דער עיקר וואס איז געווען דער ויקרא משה וואס האט זיי צאמגעקליבן, און דאס וואס איז געשטייט דארטן אז אתם ראיתם די ניסים און ער זאגט זיי זאלן אפהיטן די תורה, איז ווי א מאמר המוסגר, דער עיקר דער ויקרא משה אל כל ישראל איז געווען דער אתם ניצבים היום, בלויז א הקדמה והכנה דערצו, זיינען מובן נאך צוויי פרטים אין פשוטו של מקרא אויף וועלכע רש י שטעלט זיך נישט, לויט דעם וועט מען פארשטיין אליין וואס רש י דארף עס נישט מפרש זיין נאך צוויי זאכן דורך דעם וואס מען זאגט אז דאס איז געווען נאר א דרך אגב דער ענין פון אתם ראיתם און דער עיקר ויקרא משה אל כל ישראל איז דער אתם ניצבים דערפאר זאגט רש י מלמד שכינסם משה כינסם משה לפני הקדוש ברוך הוא להכניסם בברית דאס איז געווען דער עיקר פון דעם צוזאמענקלייבן די אלע אידן וואס איז די צוויי זאכן וואס מ'קען ארויסלערנען אויכעט לויט דעם יסוד אז רשי קומט זאגן אז דער אז דער גאנצער ויקרא משה אל כל ישראל איז געווען צו מאכן דעם ענין פון פון כריתת ברית איז זאגט רבי צוויי זאכן א' די תורה דערמאנט דא טפכם ולכאורה עס שטייט טפכם נשיכם וגרך אשר בשעריך, דאס שטייט אין דעם דריטן פסוק אין אין צווייטן פסוק אין אתם ניצבים, ולכאורה אין דער תורה אין דער תורה געפינט מען נישט אז משה רבינו זאל רופן אויך טף ביים צוזאמענקלייבן אלע אידן, פאר וועלכע צוועק ס'זאל נישט זיין שטייט קיינמאל נישט אז מ'האט צוזאמגעקליבן די טף, נאך מער, ווייטער אין פרשת וילך וואו עס שטייט הקהל את העם האנשים והנשים והטף, ווערט דאך א שאלה וואס טוט דער טף, זאגט רשי, שטעלט זיך רשי אויף דעם און באווארנט, רשי זאגט קלאר למה באו לתת שכר למביאיהם, ס'איז מובן אז לויט רשי איז בפרשתנו נישט דאס דער טעם, ווארום דאמאלס וואלט עס רשי מפרש געווען ביים ערשטן מאל דא, און נישט פארלאזן זיך דא אויף דעם וואס ער וועט מפרש זיין אין א שפעטערדיגע סדרה. רשי איז מפרש אין וילך, משה רבינו זאגט הקהל את העם האנשים והנשים והטף, פרעגט רשי וואס דארף האבן די טף? זיי פארשטייען? זיי וועלן הערן דארטן וואס דער מלך וועט ליינען פאר זיי? זאגט רשי לתת שכר למביאיהם, איז ממילא מובן אז דאס וואס ס'שטייט דא טף איז נישט אויפן זעלבן ענין אויף לתת שכר למביאיהם, אויב ס'וואלט געווען דאס דער טעם וואלט רשי עס דא געשריבן און נישט אין וילך, ער וואלט עס דא געשריבן די טף למה ווי דער לשון למה באו, אויף וואס האט משה זיי געברענגט טפכם נשיכם וגרך אשר בשעריך, אתם ניצבים היום כולכם טפכם אויכעט, מוז מען זאגן אז די טפכם זענען געווען דא נישט אויפן ענין פון מביא שכר למביאיהם נאר אויפן גאנצן אויף אויף א אנדער ענין ווי מ'וועט לערנען ווייטער אין די שיחה אויף וואס איז געווען דא דער ענין פון די טף און כאטש בה אין די פרשתנו האבן די טף געדארפט זיין בכדי אריינגענומען צו ווערן אין דעם כריתת ברית זיי האבן דאך געדארפט זיין דא ווייל די טף דארף מען אויכעט אריינעמען אין כריתת ברית וואס דאס איז געווען פאר אלעמען היות אבער אז אתם ניצבים איז דאס דער כינוס פון סוף פרשת תבוא, קומט דאך אויס אז די טף זענען געווען מתחילת הכינוס, ווי משה האט געזאגט אתם ראיתם המסות הגדולות וגומר, ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם, וואס צו דעם זענען זיי דאך ניט געווען שייך, זיי זענען דאך נישט מחויב במצוות. ממילא צוליב דעם ענין פון אתם ניצבים, פונעם ענין פון כריתת ברית, מוז זיין טף אויכעט. אבער וועגן דעם ענין פון ווי משה רבינו האט אנגעהויבן ויקרא משה אל כל ישראל און ער זאגט זיי דארטן וועגן די מסות הגדולות אתם ראיתם ושמרתם, קינדער זענען דאך נישט מחויב במצוות, אבער על פי הנל אין פירוש רשי אז ויקרא משה איז געווען לפני הקדוש ברוך הוא להכניסם בברית איז מובן וואס גלייך בהתחלת הקריאה האט מען געבראכט טף ווארום מטרת הכינוס איז געווען להכניסם בברית און די רעדע אתם ראיתם זענען בלויז א הקדמה דערצו, פשוט געשמאק ווי דער רבי איז דאס מסביר, לכאורה וואלט דאך געווען די שאלה אויף טא וואס האבן זיי געטון דא, וואס האבן זיי געדארפט זיין דא ביים אנהייב, מען גייט דאך רעדן וועגן שמרתם את המצוות זענען נישט שייך צו שמרתם את המצוות, לויט ווי רשי האט אוועקגעשטעלט ווי רבי דער רבי האט אוועקגעשטעלט דעם יסוד אין רשי אז דער יסוד איז אז דער אתם ניצבים און דער ויקרא משה אל כל ישראל איז געווען דער נקודת הכינוס איז געווען אויף מלמד שכינסם אויף דעם ענין לעברך בברית און דער אתם ראיתם מיט די ניסים מיט אפהיטן די תורה ומצוות איז נאר א דרך אגב איז פארשטאנדיג שוין פארוואס די קינדער זענען געווען דארטן לכתחילה, ווייל מ'האט זיי געברענגט אויף דעם ענין פון ברית, וואס דאס איז געווען דער עיקר. איז איין זאך וואס איז פארשטאנדיג פון רשי, וואס רשי דארף עס גארנישט מדגיש זיין, ב' א צווייטע זאך, איידער מען לייגט ארויף אויף עמיצן א געוויסע התחייבות, און באזונדערס א שבועה וכיוצא בזה, מוזן קומען א, מוז קומען א, מוזן קומען א הסברה והקדמות. מ'קומט נישט צו איינעם גלייך מיט דער התחייבות, שבועה וכו'. דער רבי וויל דא מדגיש זיין אז דער ענין פון די וואס ער הייבט אן ויקרא אל ויקרא משה אל כל ישראל איז איז ער מדגיש דא א ענין אז מען קומט צו איינעם מען וויל אים געבן א שבועה מען וויל אים מחייב זיין מיט עפעס ווארפט מען דאס נישט ארויף אויף מיט איין מאל מען גיבט אים עפעס א הקדמה צו דעם מען גרייט אים צו צו דעם ענין פון די שבועה מיט די גאנצע זאך ובנידון דידן, דא, וואס איז דאס שייך צו דא? ובנידון דידן איז דאך אתם ניצבים געווען, לעברך בברית השם אלוקיך ובאלתו וגומר, ווי געזאגט אז דער יסוד פון רשי איז אז דער גאנצער ענין פונעם כינוס איז געווען, לעברך בברית, א ברית און א שבועה אויף יעדער אידן, פון פארשידענסטע סוגים פון כלל ישראל, אויף אלעמען, אלע סארט סוגים וואס איז דא, חוטב עציך, שואב מימיך, און ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, אלע אלע גיין אריין אין דעם אין דעם אין דעם שבועה איז ווי קומט עס אז משה האט זיי פריער נישט געזאגט עפעס א הקדמה צו אזא דבר גדול וחמור ווערט דאך א געוואלדיגע שאלה פארוואס האט משה רבינו זיי גארנישט געזאגט צוגעגרייט און ס'הייבט זיך אן גלייך מיט א מיט א אלה מיט א שבועה מיט א מיט מיט מיט לעברך בברית וואס די שאלה איז בתוקף, סיי אויב ויקרא משה אל כל ישראל איז געווען צוליב זאגן זיי אתם ראיתם, ובמילא איז געווען דער לעברך בברית השם אלקיך ובאלתו, די די די שאלה וואס מ'האט זיי נישט צוגעגרייט צו דעם, איז לויט ביידע איז לויט ביידע אופנים, סיי אויב כ'זאל זאגן אז דער אז דער אז די איז אז דער ויקרא משה אל כל ישראל איז געווען טאקע צוליב אתם ראיתם נישט לויט דעם חידוש פון רשי, און וויבאלד אז אתם ראיתם איז במילא איז געווען דער לעברך בברית השם אלקיך ובאלתו, און פשיטא דאס איז דאך זיכער אז אויב מען זאל לערנען אז אתם ניצבים שבפרשתנו איז געווען א כינוס בפני עצמו, דער רבי איז מדגיש דא אז די שאלה ווי קומט עס אז משה רבינו האט געזאגט די אידן, דעם ענין פון אתם ניצבים לאברבך בברית, און אז ס'איז נישט צוגעגרייט גארנישט, מ'דארף צוגרייטן א מענטשן אויף דעם, מ'גייט נישט אריין גלייך מ'נעמט זיך צונויף און מ'מאכט אים א שבועה, מ'לייגט ארויף א התחייבות מיט אלע סארטן זאכן. און דער רבי זאגט אז די שאלה וועט זיין לויט ביידע פירושים, לויטן פירוש ווי מ'לערנען אז אז ס'קומט אויס נישט ווי רשי האט מחדש געווען, איך זאג אז ס'איז א המשך, אז ס'איז א המשך צו וואס איז געווען פריערט, ס'הייסט אז ער האט צאמגעקליבן זיי אויף אתם ראיתם, לויט אתם ראיתם איז במילא געווען לעברך בברית, עס איז נישט געווען קיין הכנה, און זיכער אז לויט אז אויב כ'זאג אז אתם ניצבים איז א כינוס בפני עצמו, און דער אתם ראיתם איז א כינוס בפני עצמו, איז דאך זיכער נישט געווען קיין הכנה צו דעם. ממילא איז דער רבי איז מחדש אז לויט דעם לערנט מען ארויס, לויט דעם חידוש פון רשי ווערט ער זייער געשמאק פארשטאנדיג, על פי פירוש רשי אבער, אז כנסו משה לפני הקדוש ברוך הוא להכניסם בברית, אז דער עיקר איז געווען דער להכניסם בברית, דאס איז געווען די מטרה און דער איז דער דאס געווען די גאנצע מטרה, איז דער ענין מובן, יעצט ווערט ער זייער געשמאק פארשטאנדיג, ווארום אתם ראיתם המסות הגדולות איז טאקע געווען די הסברה, און דער אריינפיר צו דער מטרה לעברך בברית השם אלקיך ובאלתו ס'איז נישט געווען נאר א ענין ווי באלד אז אתם ראיתם איז דער לעברך בברית איז איז אז זיי איז דא איז במילא ווערט לעברך בברית ניין לויט רשי קומט אויס אז דאס איז געווען דער עיקר איז געווען אויף לעברך בברית במילא דאס געווען די הכנה איז זעען מיר נאך צוויי זאכן וואס מען לערנט ארויס פון דעם יסוד פון רשי לערנט מען ארויס דעם יסוד אויף דעם ענין פון טף ווי קומען דארטן טף אויב איך זאג אז דער ענין פון טף איז דער ענין פון פון פון איז דער ענין פון פון לערנען לעברך דער ענין פון ווי מען זאגט פריער אז ער האט זיי צאמגענומען האט ער דערציילט וועגן די ניסים און און איר זאלט היטן די תורה און מצוות קינדער זענען נישט שייך צו דעם לויט רשי קומט אויס אז דער עיקר דאך געווען לעברך בברית און דארט מוזן זיין די טף אויכעט ממילא זענען זיי געווען האטן זיי געברענגט דארטן לכתחילה אויכעט די צווייטע זאך אז דער ענין איז אז ווי גיט מען נאך פאר מענטשן אזא שווערע זאך ווי א ווי א אלה מיט א שבועה און מ'זאל אים אריינלייגן מיט אזויפיל חיובים מיט אלע זאכן מוז זיין א הקדמה איז רשי מחדש אז דער יסוד איז אז דער גאנצער ענין פון ויקרא משה איז געווען אויף דעם ענין אויף לעברך בברית ממילא איז פארשטאנדיג אז איז פארשטאנדיג לויט דעם אז דער ענין פון ויקרא משה אל כל ישראל אתם ראיתם די ניסים מיט די אלע זאכן איז געווען די הכנה ווי באלד אז עס איז געווען די אלע ניסים און עס איז געווען די אלע זאכן גרייט איך אייך צו איר זאלט וויסן אז עס גייט זיין דער ענין פון להכניסם בברית אות ה' ממילא איז זייער פארשטאנדיג אט דער פירוש אין רשי פון אתם ניצבים היום וואס רשי זאגט איז זייער געשמאק, איז זייער געשמאק פארשטאנדיג, פארוואס מען שטייט אז משה רב אז דער רבי זאגט מלמד, רשי זאגט מלמד, אז כנסם, און ס'איז להכניסם בברית, מיט די אלע זאכן איז זייער פארשטאנדיג, וואס איז נאר איז יעצט דארף מען פארשטיין וואס האט רשי'ן געקוועטשט דא און רשי ברענגט א צווייטן פירוש, יא. לויט דעם פירוש איז אבער נישט ערקלערט דער לשון שאינו רגיל כל כך, ניצבים. דאס איז וואס קוועטשט רשי'ן, דער ווארט ניצבים, דערפאר ברענגט ער א צווייטן פירוש. וואס איז אים שווער אין ניצבים? לפי הנל, אז דער לשון לאזט אונז הערן אז כינסם משה לפני הקדוש ברוך הוא להכניסם בברית, אויב דער יסוד פון ויקרא משה אל כל ישראל איז געווען מלמד שכינסם לפני הקדוש ברוך הוא להכניסם בברית, פארוואס שטייט דער לשון ניצבים? ס'איז א לשון בלתי רגיל, און נישט דער לשון עומדים, אתם עומדים היום לפני ה' אלוקיכם, וואס איז רגיל אין תורה, און ווי ער זאגט אויך בענינינו ווייטער אין פרשה עמנו עומד היום שטייט דאך קלאר אין פסוק אין פסוק י"ד שטייט כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום ואת אשר איננו פה עמנו היום פארוואס דא ניצט ער דעם לשון ניצבים נאך מער די קשיא ווערט נאך אסאך שטארקער פארוואס זאגט ער ניצבים ניט נאר איז דאס נישט קיין לשון הרגיל נאר עס פאסט לכאורה נישט דא אין פסוק מצד דעם תוכן ס'איז נישט קיין לשון הרגיל איז איין שאלה, און די שאלה ווערט נאך שטארקער מצד דעם תוכן פאסט נישט אריין דער ווארט ניצבים. ניצבים איז על דרך ווי רשי טייטשט בקומה זקופה, רשי טייטשט אין פרשת קרח און אין פרשת וישב דער מיין פון ניצבים איז קומה זקופה, מה שאין כן דער לשון עומדים, איז נישט קיין איז עומדים מען שטייט ס'איז נישט איז נישט דער ענין פון ניצבים בקומה זקופה וויבאלד אז דער יסוד איז אז כינסם לפני הקדוש ברוך הוא להכניסם בברית איז דאך פארשטאנדיק אז זיי זענען געשטאנען מיט הכנעה וביטול איז ווי זאגט ער ניצבים וואס ווייזט אויף שטארקייט און גרויסקייט במילא איז דאך א געוואלדיגע שאלה וואס רשי'ן קוועטשט דער ווארט ניצבים דעריבער ברענגט רש"י א צווייטן פירוש, רש"י ברענגט ומדרש אגדה, אז דאס קומט בהמשך צו די קללות און התחיל משה לפייסם אתם נצבים היום, אז משה רבינו, וואס דער צווייטער פירוש, אז וויבאלד אז ס'קומט גלייך נאך פרשת כי תבא מיט די קללות, איז משה רבינו האט זיי מפייס געווען, אתם נצבים היום, לויט דעם איז פארשטאנדיג פארוואס שטייט נצבים, אויף אזויפיל אז כאטש אויף אזויפיל איז דער ענין פון ניצב הרבה הכעסתם למקום ולא עשה ולא עשה אתכם כליה והרי אתם קיימים לפניו די הדגשה במיוחד איז אין דעם ווארט ניצבים וואס ווייזט אויף אן עמידה חזקה וכו' איז לויטן ערשטן פירוש איז שווער די שאלה אויב דער גאנצער יסוד פון זיך צוזאמקלייבן איז געווען אויף דעם ענין פון לעברך בברית לעברך בברית דארף זיין מיט א ביטול מיט א הכנעה נישט ניצבים מוז מען אנקומען צו א צווייטן פירוש פארוואס עס שטייט ניצבים אז דער ניצבים קומט אונז זאגן אז לויט מיט די אלע זאכן וואס הרבה הכעסתם מיט אלס וואס איז געווען זענט איר ניצבים ס'ווייזט אויף עמידה חזקה ווערט נישט זאלט נישט ווערן ווערט נישט צובראכן און ווערט נישט דאס איך בין אייך מפייס מיט דעם אז זיי זענט ניצבים ועומדים און לויט דעם פירוש בייט זיך נישט בלויז דער מכוון און טייטש פון ווארט ניצבים נאר אויך דער טייטש פון היום לויט דעם ווארט אז נצבים מיינט לפייסם, מוז ווערן מוסבר אויכעט דער ווארט פון היום. וויבאלד אז דאס זענען דברי פיוס אויף די קללות, דארף מען זאגן בפשטות אז דאס איז געווען בסמיכות בזמן צו דער תוכחה. גלייך וואס איז געווען די תוכחה, גלייך נאכדעם האט משה רבינו זיי מפייס געווען. ממילא איז נישט מסתבר אז דאס איז געווען ביום מותו. נישט מסתבר צו זאגן אז ס'געווען ביום מותו, ווארום, א', פארוואס מוז מען זאגן אז ס'איז נישט געווען ביום מותו, די כוונה פון דער תוכחה איז דאך געווען לזרזם אויף קיום התורה ומצוות, האט זיכער האט ער זיכער נישט געווארט דערמיט ביז יום מותו, דער גאנצער ענין פון תוכחה איז דאך דער ענין אז מ'זאל אפהיטן תורה ומצוות, האט ער זיכער נישט געווארט ביז יום מותו, ב', ס'איז נישט מסתבר אז ביום מותו זאל זיי משה זאגן קללות, אדרבה ביום מותו סמוך למיתתו ברך אותם ווי ס'שטייט אין די פרשה וזאת הברכה און ס'שטייט וזאת הברכה אשר ברך אותם משה ביום מותו דעריבער מוז רשי אויך לערנען אז דער ווארט היום האט אן אנדער טייטש וואס קומט בהמשך צו דעם פירוש פון אתם ניצבים ממילא קומט אויס אז די שאלה אויף דעם ערשטן פירוש איז אויף אתם ניצבים אז ניצבים אתם ניצבים היום אז דער יסוד איז אז דער ניצבים היום איז דאך געקומען דער ויקרא משה אל כל ישראל איז געווען דער יסוד אויף אתם ניצבים אויף מלמד לעברך בברית שטימט נישט דער ווארט ניצבים ממילא מוז רשי אנקומען צו א צווייטן פירוש אז ס'רעדט זיך וועגן מפייסם אויב ס'רעדט זיך וועגן מפייסם מוז מען זאגן אז ס'געווען נישט ביום מותו ווייל אויב ווייל דער מפייס זיין מוז דאך זיין גלייך נאך די תוכחה און קען נישט זיין אז די תוכחה געווען אין ביום מותו ווייל ביום מותו געווען דווקא דער ענין פון ברך אותם ממילא ווערט דאך דער היום נישט פארשטאנדיג, דעריבער מוז רשי אויך לערנען אז דער ווארט היום האט אן אנדער טייטש, וואס קומט בהמשך צו דעם פירוש פון אתם ניצבים, וויבאלד אז אתם ניצבים מיינט הרי אתם קיימים לפניו, והקללות והיסורין מקיימין אתכם ומציבים אתכם לפניו, רשי זאגט דאך הרי אתם קיימים לפניו, און רשי לייגט צו די קללות און די יסורים זענען זיי אייך מקיים אתכם, אז אז אז וויבאלד אז איר ווייסט אז ס'איז דא דער ענין פון קללות וועט איר אכטונג געבן נישט צו טון קיין עבירות, ומציבין אתכם לפניו איז אויך דער טייטש פון היום כיום הזה שהוא קיים, ווערט עס א אנדער טייטש נישט היום דער ענין פון יום מותו. לויט דעם יסוד וואס איך זאג אז משה רבינו איז געווען דער ויקרא משה איז געווען אויף לעברך בברית איז דער ענין פון היום איז ביום מותו איז זייער פארשטאנדיג די נענסטע וואס עס קען זיין צום אריבער גיין דעם ירדן ווייל ס'דאך נוגע ווען מען קומט אריין אין ארץ ישראל אבער אויב איך זאג אז דער ענין פון ניצבים איז לויט דעם פירוש קומט אויס אז ניצבים מפייסם אויף די תוכחה קען איך נישט זאגן אז עס געווען דעם יום מותו ממילא מוז מען זאגן אז דער היום איז אויך דער טייטש פון היום כיום הזה שהוא קיים אתם ניצבים איז אז ס'טאקע געווען קללות איך בין אייך מפייס און אתם קיימים לפניו אזוי אתם ניצבים היום אזוי ווי דער טאג קומט נאך די נאכט ס'דא א נאכט איז טונקל און אלץ נאכדעם קומט דער יום איז אזוי אויך זענט איר קיימים אזוי ווי דעם יום וויבאלד אז די דברי פיוס מוזן זיין בסמיכות צו דער תוכחה איז רשי מוסיף אז די פסוקים היותר סמוכים צו דעם די פרשה שלמעלה מזו פיוסים הם אתם ראיתם, ממילא איז די שייכות די פרשה של למעלה מזה איז פיוסים הם, אתם ראיתם איז אלץ א ענין פון פיוס. ממילא איז שוין פארשטאנדיג יעצט וואס רשי דארף אנקומען צו דעם צווייטן פירוש, אות ו' אבער אויך דער פירוש איז שווער, אויך אויפן צווייטן פירוש איז דא א שאלה, ווייל, א',

קודם האט מען געדארפט זאגן ויקרא משה אל כל ישראל און זאגן אתם ניצבים און רשי'ט מסביר זיין לא עשה אתכם כליה עפעס א פיוס אויף די תוכחה און נאכדעם זאל שטיין אתם ראיתם און איר זאלט אפהיטן תורה ומצוות ס'איז איין שאלה אויף דעם פירוש ב אויב די פרשה איז דברי פיוס פון משה'ן ווי קומען דארטן טפכם? וואס זיי פארשטייען נישט די תוכחה, במילא דארפן זיי נישט די דברי פיוס. לויטן צווייטן פירוש קומט דאך אויס אתם ניצבים אז משה איז זיי מפייס, אויב ער איז זיי מפייס וואס זאגט ער טפכם? וואס דארפן זיין דארטן טפכם? זיי פארשטייען נישט די תוכחה און נישט די דברי פיוס. דעריבער זייער געשמאק וואס רשי האט געקוועטשט אין דעם ווארט ניצבים. יעצט וואס רשי קוועטשט אין דעם ענין פון צווייטן פירוש, די ערשטע זאך ואתם ניצבים האט געדארפט זיין די ערשטע זאך נאך ויקרא משה אל כל ישראל, און אויכעט די צווייטע זאך ווי קומט דארטן אריין טף, דעריבער ברענגט רשי א דריטן פירוש, לפי שהיו ישראל יוצאים מפרנס לפרנס, די אידן זענען ארויסגעגאנגען מפרנס לפרנס, ממשה ליהושע, לפיכך עשה אותם מצבה כדי לזרזם כו', וואס על פי זה איז פארשטאנדיג דער לשון ניצבים נישט עומדים, וויבאלד אז ער גייט דאך אריבער פון איינעם צום צווייטן, עשה אותם מצבה ל- כדי לזרזם. ווארום דער לשון ווייזט אויך אויף זירוז, דער ענין פון פון פון עשה אותם מצבה ווייזט אויף ניצבים, ווייזט אויף א ענין פון זירוז, אז זאלן אריבער גיין ווי ס'דארף צו זיין צו פון איין פרנס צו דעם צווייטן. און לפירוש זה, לויט דעם פירוש, איז א' דער טייטש היום ביום מותו ווי לויטן ערשטן פירוש, דארף איך נישט אנקומען צום צווייטן פירוש אז ס'רעדט זיך יום, מוז זיין אז ס'איז נישט געווען ביום מותו ווייל ווי קומט אויס אז אז ער זאל מפייס זיין און די תוכחה איז געווען ביום מותו ווי לויטן ערשטן פירוש, כמובן בפשטות וויבאלד דאס איז דאך דא פארבונדן מיט דער יציאה מפרנס לפרנס, דער דריטער פירוש איז דאך אז די אז ס'רעדט זיך וועגן אתם ניצבים אז ס'רעדט זיך וועגן דעם ענין פון פרנס לפרנס האט ער זיי געמאכט האט ער זיי געמאכט א ענין פון א מצבה ממילא ב' מובן וואס פריער האט משה געזאגט אתם ראיתם און ערשט דערנאך אתם ניצבים. איז דאך געווען א שאלה, די שאלה איז דאך געווען אויפן צווייטן פירוש, פארוואס הייבט ער אן מיט אתם ראיתם דערנאך גייט ער צו אתם ניצבים? לכאורה האט געדארפט שטיין פריער דער אתם ניצבים. לויט דעם פירוש איז זייער מובן וואס פריער האט משה געזאגט אתם ראיתם און ערשט דערנאך אתם ניצבים היום, ווארום דאס האט געדארפט זיין וואס מער סמוך למיתתו ווען יוצאים מפרנס לפרנס, איז קודם זאגט ער אתם ראיתם און שפעטער קומט דאס. יעצט וועט מען פארענפערן אויכעט די צווייטע שאלה וואס דער רבי האט אויף דעם צווייטן פירוש, ווי קומט דארטן אריין טף? אויב ס'איז דער ענין פון פיוס, וואס דארף מען האבן דארטן די טף? מובן דער ברענגען די טף ווארום אויך זיי גייען איבער מפרנס לפרנס, ממילא דארפן די טף אויכעט זיין דארטן. איז זייער געשמאק פארשטאנדיג די אלע דריי פירושים וואס רשי דארף אנקומען צו אלע דריי פירושים. אות ז', די שווערקייט אין דעם פירוש אבער איז, וואס איז די שווערקייט אין דעם פירוש פארוואס איז ער דער דריטער? וויבאלד אז דאס איז פארבונדן מיט דער יציאה מפרנס לפרנס, האט דאס משה געדארפט זאגן גאר צולעצט נאך פרשת וילך, סמוך למיתתו ממש, פארוואס שטייט עס פריער? אויב לויט דעם פירוש וואס איך זאג אז אתם ניצבים איז משה רבינו עשה אותם מצבה כדי לזרזם דערפאר שטייט דער לשון פון ניצבים, ווערט דאך א שאלה פארוואס שטייט דאס נישט אין ממש ממש ביים סוף און דווקא אין פרשת ניצבים בשלמא לויטן ערשטן פירוש אז כינסם ביום מותו להכניסם בברית וויבאלד דאס איז געווען נוגע לאחר שעברו את הירדן איז נישט מוכרח אז עס זאל זיין סמוך למיתתו ממש היות דאס קען זיין סיי ווי סיי נישט זיין סמוך לענינו לויט דעם ערשטן פירוש וואס ס'שטייט אז כינסם לפני משה להכניסם בברית ווערט דאך אויך די שאלה, לויט דעם האט דאס אויך געדארפט זיין שפעטער נאך וילך, זאגט דער רבי ניין, וויבאלד אז ס'קען נישט זיין די ס'קען נישט זיין ממש גלייך ביים אריינגיין אין אין ארץ ישראל, ווייל משה רבינו איז נסתלק געווארן ז' אדר, און ער האט עס געזאגט אביסל פריער, איז עס ממש סיי ווי סיי קען נישט זיין סמוך לענינו, האט ער עס געזאגט אין ניצבים און ס'איז נישט אין נאך וילך, אבער לויטן דריטן פירוש אז דאס איז פארבונדן אינגאנצן מיט דער יציאה מפרנס לפרנס,

ווארום לויטן דריטן פירוש איז אתם ניצבים אן ענין בפני עצמו, וואס האט נישט קיין שייכות צו ויקרא משה אל כל ישראל. בשעת ס'קומט צו דעם צו דעם דריטן פירוש, איז דאס משנה אינגאנצן דא דעם גאנצן ענין. ויקרא משה אל כל ישראל איז איין זאך, און אתם ניצבים היום איז אינגאנצן א נייע זאך. ויקרא משה אל כל ישראל פון סוף פרשת תבוא איז דאס אינגאנצן נישט די זעלבע זאך מה שאין כן לויטן צווייטן פירוש איז נישט נאר אתם ניצבים בהמשך צו די רייד פון משה אתם ראיתם פון סוף פרשת תבוא נאר דאס איז אויך געווען די מטרה און תכלית הכינוס לפייסן לויט דעם ערשטן פירוש איז זיכער אז איין זאך לויטן ערשטן פירוש איז האט מען געלערנט אז מלמד שכינסם אז דער ענין איז פון מלמד שכינסם אז דער גאנצער ענין פון ויקרא משה און אתם ראיתם איז געווען א הכנה צו דעם אתם ניצבים איז דאך זיכער אז איין זאך לויטן צווייטן פירוש אז אתם נצבים, אז ס'רעדט זיך מ, אז ס'רעדט זיך לויטן צווייטן פירוש אז אתם נצבים איז א המשך אז ער קומט צו מפייס זיין, האט דאך עס זיכער א שייכות צו דעם ענין פון פרשת כי תבוא, נאר דאס איז אויך געווען די מטרה און תכלית הכינוס לפייסם, וואס דער עיקר הפיוס איז אין אתם נצבים כנ"ל, און אין דעם איז דאס נענטער און בדומה צום ערשטן פירוש אז די מטרה פון כינסם משה איז ווי מבואר בפרשתנו להכניסם בברית. דערפאר איז דער צווייטער דערפאר איז דאס דער צווייטער פירוש הגם ס'איז מדרש אגדה ווייל ער'ז נענטער אין דעם ענין אז ס'ווייזט אז ביידע זאכן זענען צוזאמען אז דער ויקרא משה און ואתם ראיתם און איר זאלט אפהיטן תורה ומצוות איז געווען לויטן ערשטן פירוש איז א הקדמה און א הכנה צו דעם אתם נצבים מלמד שכינסם משה דער גאנצער כינוס איז געווען להכניסם בברית דער צווייטער פירוש איז דאך לפייסם האט אויך דאך א שייכות צו פרשת כי תבוא מיט דעם אתם ראיתם אתם ראיתם וואס איר האט געזען די אלע ניסים מיט אלע זאכן און דערנאכדעם קומט אתם נצבים אלס א המשך לפייסם אויף די זאך, מה שאין כן דער דריטער פירוש איז אינגאנצן א נייע זאך, אתם נצבים האט צו טון נישט מיט פריער, ס'האט צו טון נאר מיט מפרנס לפרנס, דערפאר איז דאס דער דריטער פירוש. אלעס כפתור ופרח, געשמאק און מוסבר געווען. יעצט וועט דער רבי ברענגען אין אות ח' נאכאמאל פון יינה של תורה אין דעם פירוש רש"י. יינה של תורה אין פירוש רש"י, פרשת נצבים ליינט מען אלעמאל קודם ראש השנה, אזוי ברענגט זיך אראפ אין תוספות און אין טור שלחן ערוך, דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין לקוטי תורה נצבים, אז פרשת נצבים ליינט מען אלעמאל קודם ראש השנה, און דאס איז מרומז אין דעם ווארט היום, אתם נצבים היום, וואס גייט אויף ראש השנה, און אין דעם איז רש"י מפרש. מלמד שכינסם משה לפני הקדוש ברוך הוא ביום מותו להכניסם בברית, אין יינה של תורה וואס רש"י איז מפרש דא האט צו טון מיט דעם ענין פון היום אז ס'גייט אויף ראש השנה, כאטש אז פריער אין סוף פרשת תבוא שטייט שוין וואס משה האט געזאגט די אידן, אתם ראיתם וגומר, המסות הגדולות וגומר, ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם, דארטן שטייט שוין דער ענין פון קיום התורה ומצוות, איז אבער די מטרת הכינוס ביום מותו היום הדין, א נייער גדר אינגאנצן, וואס איז דאס? ס'איז להכניסם בברית. ס'רעדט זיך וועגן דעם טאג פון יום הדין פון ראש השנה, איז דאס להכניסם בברית. וואס איז דער יינה של תורה, וואס איז דער חידוש אינעם להכניסם בברית? וואס א כריתת ברית איז העכער פון הבנה והשגה. ווען מ'מאכט א כריתת ברית, דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין תורה אור אין סוף פרשת לך לך וועגן בעצם היום הזה, וועגן דעם ברית פון אברהם אבינו, שטייט דארטן אז דער ענין פון א ברית, ווען מאכט מען א ברית? א ברית פון צוויי מענטשן מאכן זיי ווען זיי זענען די גרעסטע בעסטע ידידים, יעמאלט מאכט מען א ברית, וואס איז דער ברית? דער ברית איז אז טאמער עס וועט זיך עפעס מאכן צווישן זיי, איינער וועט רעדן אויפן צווייטן, איינער וועט דערציילן עפעס א מעשה דעם איינעם פון זיי, אז יענער האט גערעדט אויף אים שלעכטס אדער אדער דערציילן א מעשה האט אים געטון עפעס נישט גוט, קיין זאך העט נישט העלפן, דער ברית איז למעלה מטעם ודעת, ס'איז למעלה פון הבנה והשגה, זיי מאכן צווישן זיך די צוויי גוטע פריינט, די בעסטע גוטע פריינט, מאכן א ברית אז ס'וועט אלעמאל האלטן דער ענין פון די גוט פריינטשאפט צווישן זיי, וואס א כריתת ברית איז העכער פון הבנה והשגה, דאס איז געווען אין הארה איין און דרײַסיק, דער ווארט פון אברהם אבינו מיטן מיט דעם עצם היום הזה מיט דעם ברית, אז א ברית איז דער ענין וואס איז העכער אינגאנצן פון. הבנה והשגה. בראש השנה טוט זיך אויף די התקשרות עצמית פון אידן מיטן אויבערשטן, וואס די התקשרות איז כינסם לפני הקדוש ברוך הוא, שטייט דאך קלאר, כינסם לפני הקדוש ברוך הוא, א איחוד והתכללות מיטן אויבערשטן אליין, העכער אפילו פון תורה ומצוות. אף על פי כן, כהקדמה לזה איז געווען דער דיבור וואס זאל ברענגען צו שמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם. מען גייט דא ווייטער מיט דעם יסוד פון רשי וואס אתם ניצבים איז געווען דער עיקר ענין פון דעם כינסם איז געווען להכניסם בברית, דער להכניסם בברית איז דער ענין פון ראש השנה, וואס ראש השנה איז דער ענין פון לפני הקדוש ברוך הוא ס'א איחוד און א התכללות מיטן אויבערשטן העכער פון תורה ומצוות, פון דעסטוועגן איז אבער געווען די הקדמה פריערט ושמרתם את דברי הברית ועשיתם אותם, ווארום אט די התקשרות עצמית וואס ישראל וקודשא בריך הוא כולא חד קומט בגילוי על ידי התורה ווארום תורה איז דער ממוצע המחבר אידן מיטן אויבערשטן איז פארשטאנדיג פארוואס קומט דער ענין פון אתם ניצבים היום רעדט זיך אויף ראש השנה ווערט די התקשרות פון א אידן אין א העכערע דרגה ווי תורה ומצוות אבער ס'מוז זיין די הקדמה פון תורה ומצוות ווייל תורה ומצוות איז בגלוי דאס מאכט דעם ענין פון פון ישראל וקודשא בריך הוא איז כולא חד. און ווי דער לשון וואס ברענגט זיך כמה פעמים אין זוהר, דער לשון הזוהר, תלת קשרין מתקשראן דא בדא, ישראל מתקשראן באורייתא ואורייתא בקודשא בריך הוא, דער זוהר זאגט א מורא'דיגע אינטערעסאנטן לשון, און ס'איז און זייער זייער א אינטערעסאנטער לשון, און ס'ברענגט זיך א סאך מאל אין זוהר, און דער רבי איז עס מסביר זייער געשמאק, ס'דא א געוואלדיגע שאלה דא, וואס לכאורה ביי דריי זאכן המתקשרים זה בזה זענען פאראן בלויז צוויי קשרים. א מענטש האט האט דריי זאכן און ער וויל זיי מחבר זיין, איז ער מחבר די ערשטע צו די צווייטע, און ער מחבר די צווייטע צו די דריטע, וויפיל קשרים האט ער געמאכט? צוויי קשרים, וואס זאגט מען דארט תלת קשרין מתקשראן דא בדא, ישראל איז זיך מתקשר באורייתא, באורייתא בקודשא בריך הוא, איז דאס צוויי קשרים.

א התקשרות וואס איז העכער ווי די התקשרות על ידי התורה. לכתחילה ווי דער רבי זאגט דארט דארף זיין דער ענין פון די הקדמה ויקרא משה ושמרתם את דברי הברית ווייל תורה בגלוי דאס מאכט ישראל וקודשא בריך הוא כולא חד אבער באמת איז דאס אלץ אין א אופן פון העכער אפילו פון תורה ומצוות וואו זעהט מען דאס אינעם לשון פון זוהר דער זוהר זאגט תלת קשרין מתקשראן ווערט דאך שווער ס'דאך נישט קיין תלת ס'נאר צוויי איז ממש מבהיל על הרעיון די געשמאקייט פון דעם ווארט אז א איד ווערט פארבונדן מיט תורה תורה ווערט פארבונדן מיטן אייבערשטן איז צוויי קשרים, דערנאכדעם ווערט דער איד פארבונדן מיטן אויבערשטן פון צווייטן זייט, ווערט עס אזוי ווי א עיגול, ממילא איז דא טאקע דריי קשרים, אבער דער איי ביידע זאכן איז קשר מיטן אייבערשטן דורך תורה, נאכדעם ווערט ער מקושר גלייך מיטן אויבערשטן און ס'ווערט א עיגול, און עס ווערט אין א סאך א העכערע דרגה ווי תורה. איז ממילא איז פארשטאנדיג דא וואס משה רבינו האט אנגעהויבן דעם ענין פון ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם אין דער ויקרא משה געווען די הקדמה ושמרתם נאך דעם האט ער געזאגט אתם ניצבים היום כינסם לפני הקדוש ברוך הוא אז איר ווערט פארבונדן מיטן אויבערשטן דירעקט גלייך מיטן אויבערשטן נישט נאך העכער ווי תורה ווערן אידן פארבונדן מיטן אויבערשטן אויך מצד עצמם א התקשרות וואס איז העכער ווי די התקשרות פון תורה

ממילא מוז עס זיין די הקדמה פון ושמרתם גומר, ממילא מוז זיין קודם מיט הקדמה, ווי קען מען קומען צו די התקשרות פון ישראל דירעקט מיטן אויבערשטן אויב ס'איז קודם ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא, ממילא מוז זיין די הקדמה פון ושמרתם גומר אבער מטרת ותכלית הכינוס ביום ראש השנה איז די התקשרות עצמית פון אידן מיט דעם אויבערשטן, ראש השנה איז דער טאג וואס אידן ווערן מקושר עצמית, דער עצם פון א איד מיטן עצם פון אויבערשטן, דאס איז אבער נישט גענוג. דער רבי איז מסיים די שיחה, דאס איז אבער נישט גענוג, דער ברית, דער עצמיות'דיגער פארבונד דארף קומען בגילוי, און ברוחניות און אויך בגשמיות, דער עצמיות'דיגער פארבונד מיט'ן אייבערשטן, דער אתם ניצבים היום, מוז קומען, מוז האבן השפעת טוב גשמי פון דעם אויבערשטן בטוב הנראה והנגלה, אט דער ברית מוז אראפברענגען טוב הנראה והנגלה. פונקט ווי דער אויבישטער וויל פון אידן עס זאל זיין קיום התורה וואס ווערט אנגערופן לקח טוב, ס'מוז זיין קיום התורה והמצוות במעשה בפועל, ווי מען זאגט אלעמאל המעשה הוא העיקר, אזוי בעטן און באקומען אידן פון דעם אויבערשטן די אלע השפעות און זיי קומען אראפ בגשמיות בטוב הנראה והנגלה במעשה בפועל. אויף דעם קומט דער צווייטער פירוש אז התחיל משה לפייסם עניינה של תורה, משה דער ממוצע המחבר פון אויבערשטן מיט אידן, ווי ס'שטייט דער לשון אין פרשת ואתחנן אנכי עומד בין השם וביניכם, איז משה דער ממוצע וואס ער איז מחבר דעם אויבערשטן מיט אידן, ער פועל'ט אז קיימים לפניו,